כמעשהו בראשון כך מעשהו בשני בשלישי אזוי ווי ס'איז געווען נעכטן אזוי היינט, עניוועי זעמער אויפגעשטעלט אפאר אינגעלייט צו ווייזן די קרעדעביליטי פון דעם משה מנחם טויבענפעלד יעצט, בקיצור וואס זייער ציל איז געווען איז אז מ'זאל ארויפברענגען דא אינגעלייט און מענטשן וואס ארבעטן אין חינוך מיט אים און זאגן וואסערע א גוטע נאמען ער האט, נאר דאס ארבעט נישט אייביג ווייל כ'זאג אייביג א מענטש קויפט א באס פאר דרײַ הונדערט און פֿופֿציק טויזענט דאלער איז עס אזא קאוטש באס, אלעס ארבעט, ס'נאר דא א קליינער לאך אינעם פראנט רעדל וואס ס'פארלירט לופט, און דו וועסט אנקומען מיט דעם אין ערגעץ נישט, און דאס וואס מענטשן ווילן נישט פארשטיין, ער ברענגט וואסער א פיינער מענטש ער איז ער מיט א היט. יעצט ס'דא, מ'האט ארויפגעשטעלט איינעם וואס ער לערנט טהרת המשפחה, און ער האט געוואלט זאגן ער איז אזא פיינער מענטש טהרת המשפחה, למעשה די חברה זיצן שבעה נקיים אויף יעדע זאך, זיי ווייסן טהרת המשפחה האט צוטוהן מיט. געהערט די צאמקומען פון א מאן מיט א פרוי מיט נדות מיט מקווה, ס'האט גארנישט צו טוהן מיט מאלעסטן קינדער, קיצער איז ער געגאנגען ער האט יענעם געפושט צו די וואנט די גאנצע צייט, זאג מיר וואסערע נ. ער זאגט אז משה מנחם האט געשריבן ארטיקלעך אויף דעם, פרעגט ער וואסערע ארטיקלעך, זאגט ער אויף הייליגע מחשבות, זאגט ער ליסן ליסן ליסן ליסן, וואס האט ער געטוהן פאר טשילדרען אז מ'זאל פראטעקטן. מיטן טשילדרען אין סקווער. בקיצור האט ער געזאגט וואס הייסט אז דאס איז א חלק פונעם לימוד? ס'איז א ליגנט באט אקעי. נאכדעם פרעגט ער אים זאג מיר וואס געשעהט ווען ס'איז דא א טשיילד מאלעסטינג קעיס אין סקווער? מ'מעג גיין צו די פאליס? האט ער אנגעהויבן אה איך וואלט געגאנגען. פרעגט ער אים איך האב דיך נישט געפרעגט צו דו וואלסט געגאנגען. עטס זענטס א גרופע פון פינף מורה הוראות וואס זיי לערנען? וויל איך וויסן אין ענקערע בוקס וואס שטייט ווען ס'איז דא טשיילד מאלעסטינג פאר קינדער? און דאס האט ער געווען, ער איז געווען ממש געפאנגען, פארוואס זאל ער זאגן אז מען גייט צו די פאליס, ער איז דאך אן אפענער ליגנער, העי מען ווייסט דאך אלע קעיסעס, סקווער כאפט נישט אז ס'שטייט די אמעריקע פלעגט רופן רוסלאנד די אייראן קורטען, פון ווי האבן זיי גענומען דעם עקספרעשן, ר' מיכאל בער האט געזאגט אז ס'איז געווען אמאל א גוי אין די אקספארד לייברערי וואס ער האט געקענט גאנץ שס אויסענווייניג, שס מיט יעדן תוס', אזוי האט ר' מיכאל בער דערציילט די תלמידים, בקיצור. האט ער זיך אויפגעטון פאר רבי מיכאל בער אז די אייראן קורטען די עקספרעשאן דאס איז זיין עקספרעשאן וואס די גאנצע וועלט נוצט, וואס מיינט דאס איז אז רוסלאנד מיינט אז מען זעהט נישט אריין ווייל עס האט אן אייזערנע וואנט אבער מען הערט דאך אבער ארויס און דאס כאפן זיי נישט. סאו די אייראן קורטען קומט פון דעם? הערט אויס וואס ער האט געזאגט. ס'שטייט אזוי ווען די כהנים דוכענען ווער ס'שטייט אונטער די כהנים איז נישט יוצא, ווער ס'שטייט פארנט איז יא יוצא, ווייל אפילו מחיצת הברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים, זאגט ער דעם עקספרעשן האט ער גענומען פון די גמרא, ר' מיכאל בער האט עס באוואונדערט, איז למעשה נישט יעדער גוי אין ענגלאנד קען שס, מיינטס נישט נאר ער איז געווען א לייברעריען, עניוועי. די זעלבע אויך סקווער מיינט מען ווייסט נישט, זיי מיינען אז דער דזשאדזש ווייסט נישט וואס גייט פאר, זיי מיינען מען געדענקט נישט די פרשה פון שפיצער, זיי מיינען אז מען ווייסט נישט. קיצור האט ער אנגעהויבן צו פרעגן, איך וויל דיך פרעגן עפעס, אין די בוקס וואס שטייט? זאגט ער אין די בוקס מען דארף גיין צו די פאליס, און נאכדעם האט מיר די די עי געזאגט, דער עי די עי, דאס האט ער געוואלט שטופן, ער האט געוואלט איך זאל עס הערן קלאר ברחל בתך הקטנה אז מען דארף גיין צו די פאליס, און נאכדעם ווייסט יעדער איינער אז ס'איז שקר מיט בלאף, מען גייט צום רעבן, עניוועי. דאס איז געווען א מורא'דיגע פראסק פאר זיי, אנבעליוועבל. און דעמאלט האט מען ארויפגערופן א צווייטן, יענער האט שוין נישט געוואלט זאגן אזוי אפן גיין צו די פאליס, האט ער געוויזן די קאנטרעדיקשאן צווישן צוויי מדריכים, וואס איינער זאגט יא גיין צו די פאליס, דער אנדערער זאגט אז נישט, ס'איז אלץ איין שטיק בלאף. נאכדעם, בקיצור, זיי האבן דאך שוין געזען וואס דא גייט פאר, פרעגט ער, דער די עי פרעגט אים, זאג מיר, דו זאגסט דו לערנסט מיט חתנים און מיט די אלע זאכן, טהרת המשפחה, זאגט ער, איי וואנט טו עסק יו סאמטינג, אין יור בוקס, אר יו עלאוד טו מאלעסט א טשיילד? זאגט ער נאו, זאגט ער ענד ווער וואלד יו ריפארט איט? און נאכדעם האט ער אנגעהויבן צו פרעגן דעם אנדערן ס'געווען נאך איינער פרעגט ער אים וואט דו יו דו טו פראטעקט טשילדערן? ווייל זעהט אויס זיי הערן דעם וויי געשריי פונקט ווי יעדער הערט דעם וויי געשריי וואט דו יו דו טו פראטעקט טשילדערן? סא די ענסער איז זייער פשוט, די ענסער איז, די אמת'ער ענסער איז אז מען באהאלט עס אונטער די ראג. אבער וואס האט ער געענפערט? מ'האמער אריינגענומען א מענטש וואס ער הייסט אברהם שאר, אבער דאס איז דער דער שאר, דאס איז דער זון פון דעם ווי הייסט ער נאר, ר' גדליה שאר, עליו השלום, ער איז געווען א ברודער פון ר' יעקב שאר, געווען א גאון עולם, זיין זון האט א ריזיגן שיינעם בית מדרש, איך הער ער איז יעצט ארויסגעגאנגען קעגן ר' מעכל לעבאוויטש און אויכעט פארוואס ער איז געגאנגען אין ערכאות. דער קיצור, אונז האבן אים אריינגענומען ער זאל אונז לערנען וואס מען טוט ווען מען מאלעסטעט א בחור. פרעגט ער און וואס זאגט ר' אברהם שאר? אז מען זאל גיין צו די פאליס. איר הערט וואס דא טוט זיך? און זיי ווייסן אז דאס איז אלעס ליגנט, א דזשאוק די גאנצע זאך. יעדער ווייסט די מצב אין וואס סקווער שטייט. מען זאל גיין צום רבי'ן און מען זאל מאכן א שווייג. דער אמת איז, זיי האבן פארגעסן צו זאגן, ווען ער גייט צום סקולענער רבי'ן לערנט ער דאך אים אויס וועלעכס קאפיטל צו זאגן ער זאל נישט זיין מער הארני און סעקסי און נישט נאכלויפן קינדער. אזוי האט סקולענער רבי געזאגט אמאל, איך האב אים געזאגט ביי אים אין מקווה דרייט זיך א חזר און ער האט מטמא געווען א בחור און דער בחור וויינט ער דארף האבן העלפ, האט סקולענער רבי געזאגט ברענג, ער האט מיך געפרעגט קודם ווער יענער איז האב איך אים געזאגט, זאגט ער ברענג מיר יענעם אהער ווייל איך וויל אים שוין זאגן וועלעכס קאפיטל תהילים צו זאגן ער זאל תשובה טון, איר הערט וואס דא טוט זיך? לצים! זיי, איך וויל אייך זאגן איין זאך. די גמרא זאגט אז טאמער דו וועסט מיינען אז ס'איז נישט דא קיין חכמה ביי אדום זאלסטו נישט גלייבן, אדום איז קלוג, דאס וואס דו דחוטשט אים ארום מיט אלעם דאס איז ווייל ער לאזט זיך, האט אמאל געזאגט א גרויסער צדיק, א גוי וויל הרג'נען א איד, טאמער גייט א איד דורך א גוי און דער גוי האט אים נישט געהרג'ט איז א סימן ער איז א פוילער גוי, כ'מיין ר' מיכל בער האט עס געזאגט, און צאנזער רב האט אויך געזאגט אז יעדער גוי איז א גנב, נאר טאמער זעסטו אז ער האט נישט גע'גנב'עט איז ווייל ער איז פויל, דאס אלעס. סאו וואס מיינסט אז דער גוי כאפט נישט און ער ווייסט נישט אונזער וויי געשריי אז מען מאלעסטעד קינדער רייט און לעפט און מען האט געטראגן קינדער אויף אווערסיס זאלן געבן בירט און ס'טוט זיך אפ יע מיידלעך פון צוועלף און דרייצן זענען געווען מאלעסטעד דאס אלעס איז גערעדזשיסטערד ביי זיי איר זאלט נישט מיינען זיי זענען נישט אינגאנצן אזאלעכע בהמות טאמער מיינט עטס אז ס'איז נישט דא קיין חכמה ביי אדום זאלט עטס נישט גלייבן דעי'ר נאט עז סטופיד עז יו טינק דעי אר. עניוועי, זיי האבן געשטופט צו די וואנט, די חברה זענען געקומען צו זאגן וואסערע א פיינער מענטש ער איז, און די דיסטריקט אטוירני האט זיי אזוי געשטופט צו די וואנט אז זיי האבן נישט געוואוסט ממש וואס צו ענטפערן, זיי זענען געווען אינגאנצן פארשעמט, און דאס גייט יעצט ענק אויסלערנען וואן דעי העט די איירן קורטען פון. סקווער אראפפאלן, ס'העט מוזן אראפפאלן, ס'איז דא צופיל פראבלעמען אז ס'זאל נישט אראפפאלן, און דאס וואס משה מנחם הייסט א פיינער מענטש ביי ענק אין קאמיוניטי מיינט נאך נישט אז ער האט נישט א קליינעם לאך אין דעם פאדערשטן רעדל וואס די גאנצע באס פאלט אראפ און ער קען נישט פארן, ענד יו גאנא העוו טו סטארט געטינג ווי מען זאגט יוזד טו דיס קיינד אוו סיסטעם אז איינער מאלעסטעד אפילו ס'איז דעם רעבינ'ס זון איי דאנט קעיר. דעם רבינ'ס גבאי הערשי ברייער, און אפילו ס'איז דער רבי אליין, הי העז טו בי פאנישד. ס'איז געווען אין ארץ ישראל האט מען איינגעזעצט יעצט איינעם יענקל דויטש, און נאכדעם איז געווען נאך איינער וואס איז נאך אן די לוז, ס'איז דא דער לייזער בערלאנד, איר מיינט אז לייזער בערלאנד איז נישט אזא גרויסער צדיק ווי דער סקווערער רבי? לייזער בערלאנד איז א איד אן עובד השם פיר און צוואנציק שעה, און ער פירט א מעכטיגע קהילה, סאך גרעסער ווי דער סקווערער רעבע, און ער איז א פאוערפול גאי, א תלמיד חכם, ער קען זיך פלאגן שעות אויף גמרא תוס' און אויף רמב"ם, אז ער האט א לויזן סקרו טאר מען נישט לערנען פון אים תורה, נישט אומזינסט שטייט טאמער דער צדיק איז אזוי ווי מלאך השם צבקות יבקשו תורה מפיו און ווען נישט נישט, דאס איז ווייל ער קען לערנען ווייל ער קען דאס מיינט גארנישט, און לייזער בערלאנד איז אן ער לויפט ארום ווי א משוגענער.

דאס איז דאך גאנץ חסידות היינט, דער ויאמינו בהשם ומשה עבדו איז זייער דעליקעט, מען דארף וויסן וויפיל מען קען געבן קרעדיביליטי פאר די היינטיגע צדיקים, און אפילו פאר די אמאליגע האט מען געדארפט וויסן אז זיי האבן אויכעט געהאט סערטען קרעדיביליטיס און סערטען נאן קרעדיביליטיס, מען דערציילט א מעשה א איד איז אמאל געפארן מיט א באן, איז ער געפארן מיט א צווייטן, פרעגט ער ווי פארט איר, זאגט ער אויף ראדין, דער חפץ חיים פרעגט אים ווי פארט איר, זאגט ער אויף יענע און יענע גרויסע חסידישע הויף, פרעגט ער זאגט מיר עפעס א גוטע זאך פון אייער רעבן, מײַן רבי איז אַזױ גרױס, אַז װען ס'קומט צו פֿאָרן אום שבת, זאָגט ער שבת אַהער, שבת אַהין, און ער פֿאָרט אין דער מיטן, ער האָט נישט קײן מורא. פֿאַר װאָס? װײַל צדיק מושל ביראת אלקים, די ימח שמו, די אַלע מיני תּפֿילות, גיט זיך אַ רוף אָן דער ייִד, בײַ מײַן חפֿץ-חײם, בײַ מײַן רעבן איז אַ ביסל אַנדערש. דער ייִד האָט מורא פֿאַרן אײבערשטן. נישט דער אײבערשטער האָט מורא פֿאַר אים, נאָר ער האָט מורא פֿאַרן אײבערשטן. מע האָט אונדז אַזױ פֿאַרקרימט דעם גאַנצן חסידות. סאטמאר רבי האט געזאגט ס'איז געקומען די דרך נאר אויף הונדערט פֿופֿציק יאר, מ'איז זייער ברוגז געווען אויף עם, האט ער געוויזן אז רבי אהרן סטראשעלער שרייבט עס אויכעט, דעמאלטס האט זיך יעדער אביסל נאכגעלאזט, אבער דער אמת איז ס'איז געווען א בטלנות פון סאטמאר רב ער זאל זוכן רבי אהרן סטראשעלער, אבער דער אמת איז איינמאל האט א איד געפרעגט פאר דער רבי האט עס נאכגעזאגט פון רבי אהרן סטראשעלער האט עם דער רבי עפעס ער איך מיין אפילו דער סקווערער רבי איז געווען ביינעם האט עם שטארק פארגעהאלטן. פארוואס ער זאגט אזא זאך, האט ער געזאגט, האט ער געזאגט, האט אים געפרעגט פארוואס זאגט איר אזא זאך, האט ער אים געזאגט, איך וויל דיר עפעס זאגן, ער זאגט פאר דעם רעבן, זאגט, איר האלט אז ס'איז דא די דרך, האט ער געזאגט, טשערנאבל, טשערנאבל, פרעגט ער, וואס האט דער טשערנאבלער געוואלט, וואס האט ער מחדש געווען, בקיצור, ער האט אנגעהויבן צו קוועטשן אהער מיט אהין, זאגט ער, עה, איך בין נישט אזוי קלאר אין אלעם, ער וועט דאך נישט זאגן אז ער פארשטייט וואס דער הייליגער טשערנאבלער, איך בין נישט אזוי קלאר אין אלעם, זאגט ער, אינטערעסאנט, נעכטן האב איך געהאט אן אנדערן רב, צי א רעבין, האב איך אים געפרעגט וואו געהערט ער, האט ער געזאגט אויף צאנז, איך ווייס וואס ער האט געזאגט, האב איך געפרעגט וואס האט צאנז רב געוואלט, וואס האט ער געוואלט, וואס איז די דרך הבעל שם פון לויט צאנז רב, זאגט ער אוודאי איז צאנז רב געווען א הויכע הייליגער מענטש, איצט פארשטיי מיר די נאט, נא גיימער אויף דעם וועג, זאגט די רבי אינטערעסאנט, די אלע וואס זיי געהערן אויף צאנז פארשטייען נישט טשערנאבל, טשערנאבל פארשטייט נישט צאנז, זאגט די רבי און איך פארשטיי קיינעם נישט, ווייסט וואס עטס ווילטס פון מיר, און דער אמת איז ס'איז אזוי מיאוס געווארן די גאנצע זאך, פארשטייסט.

האט ער געזאגט אוי כ'האב פון דעם אינגאנצן פארגעסן, פארשטייסט? סאו די אמונה תפלה פון סקווער מיט די אמונה תפלה פון ברסלב, נישט די ערליכע, איך זאג נישט, די אמונה תפלה וואס מ'האט ענק אריינגעלייגט דארטן, איז די אמונה תפלה, זענט עטס ביידע גלייך. און פונקט אזוי ווי לעיזער בערלאנד דארף לויפן פאר זיין לעבן ווייל ער האט געטון וואס מ'טאר נישט, איז די רעבע האט אויך. געטון וואס מען טאר נישט לא תרצח מיט אלע מיני שייגעץ שטיק, עס קומט דא א אינגערמאן אין קאורט גייט ער מיט א לאנגע רויטע בארד און קוקט אויף מיר, ער האט געמיינט איך גיי מיך אויסדרייען איך האב אים צוריק געקוקט, זיי מיינען די די זיי ווארפן א פחד, דער עולם האט היינט נישט קיין מורא, זיבעציג פראצענט פונעם שטעטל לאכט פון רעבן, ס'האט מיר געזאגט א איד ער זאגט עס מיר בנאמנות אז ניינציג פראצענט פון שטעטל וואס ער ווייסט הערט אויס דעם האטליין, זאג איך אים יא ווייל זיי ווילן וויסן דאס פארקערטע, זאגט ער ניין ניין ניין די וואס ווילן וויסן דאס פארקערטע הערן דיך נישט אויס. ס'וועט זיך מוזן ענדיגן די גארביטש, דאס גאנצע חסידות מיט דעם רשעות מיט דעם אלעם, חסידות איז א הייליגע זאך, נאר נישט מיט רשעות. עניוועי, אזוי זענען געקומען נאך דריי פיר מענטשן, זיי האבן געזאגט וואסערא פיינער מענטש ער איז, מען האט אמאל געפרעגט דעם קדושת ציון פארוואס ער פראוועט מיט בחורים חסידות, ס'איז ידוע אז חסידות איז נאר אנגעקומען אויף הונדערט פֿופֿציק יאר, זעט אויס אז נישט נאר סאטמאר רב האט עס געוואוסט, אנדערע האבן עס אויך געוואוסט. געזעצט. האט ער געזאגט, איך הער וואס דו זאגסט, און וואס זאל איך טון? זאל איך הייסן יעדן זאל זיך אויסטון יעצט די קאפעליטשן מיט די בעקיטשעס? ס'איז רוטין אז מ'דארף אנהאלטן אין דעם טרעדישן, אבער נישט אויף ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז דער צדיק איז מושל ב. איך זע יעדער צדיק זיצט איינגעלייגט, דא האט ער קראנקע קינדער, דא האט ער א קראנקע ווייב, דא האט ער נישט קיין פרנסה, און דא האט ער אהער צרות און אהין צרות, און דא זיצן זיי אלע אין ערכאות אין קאורט. געלט האבן זיי יא. אבער אדער דען דעט, זיי זיצן אויכעט אין גרויס דיסטרעס מיט אלעם, און זאלן זיך נישט פארקויפן די מעשה'ס, די רעבישע זאכן, עניוועי, יעצט נאכדעם האט ער ארויף געשטעלט נאך איינעם וואס ער איז געווען א מלמד, און ער איז געווען דארטן א א ווער פירט די גאנצע תלמוד תורה היינט, ער איז געווען דארט א תלמיד און ער פירט די תלמוד תורה, ער איז געקומען פון לעיקוואד און פון יריטאז און פון פישפיקלאדיין, און מען האט איהם גענומען, און ער זאגט וואסערע א פיינע מענטש א רעפיוטעישן ער האט, און דער אנדערע לויער דער עי די עי האט געזאגט. איך וויל נישט וויסן וואס א רעפיוטעישן ער האט, איך וויל אפילו מ'זאל נישט רעדן פון זיין רעפיוטעישן, וואס האט צו טון רעפיוטעישן מיט מכשיל זיין קינדער? איך וויל נאר צו די זאך. עניוועי, נאכדעם האב איך געפרעגט דעם עי די עי פארוואס ער האט נישט געבעטן סובפינעס פון די אלע זיינע שרייבונגען און פון דעם אלעם וואס מ'לערנט מיט חתנים, וואלט מען געזען מ'לערנט גארנישט וועגן טשיילד פראטעקשאן. מענטשן, און אז מ'טאר זיך נישט לאזן פון אן עלטערן מענטש, מ'לערנט וועגן א פרוי ווען זי באקומט א וסת און זי ווערט א נידה, דעטס אלל דעיר טיטשינג, זאגט ער ניין, דעט דעט וואלד געט טו מאטש אינוואלווד, ווי אלל נאו וואטס העפענינג, ווי נאו וואט דזשואיש פעמילי פיוריטי איז, אונז האמיר אין די קאורטס יעדן טאג די זאכן, און שוין, בקיצור איז געבליבן אז יעדער האט גערעסטעד די קעיס, סיי די פראסעקיושען און סיי די דיפענס, נאו מאר קוועסטשענס, ס'איז אבער געווען נאך א זאך, אז די לעצטע פאר מענטשן איז האט די עי די עי אלץ געפרעגט דו זאגסט ער איז אזא פיינער מענטש אלעס זייער פיין פרעגט ער אים זאג מיר דו קענסט אזא זאך ווי הלכות לשון הרע זאגט ער הלכות לשון הרע אוודאי מען טאר נישט רעדן לשון הרע זאגט ער נו שטופט עטס דאך אלעס אנדער די קארפעט וואס האקסטו א טשייניק אז עטס געטס ארויס אלעס זאגט ער ניין אויב יענער טוט איוויל שלעכטס דען ס'מוז מען זאגט ער און ווער דיטערמינט ווען ס'איז איוויל און ווען ס'איז נישט איוויל שוין בקיצור אזוי האט ער פאר צוויי יעריג געפרעגט און צו ביידע ווען מען זאגט מסלק געווען. איז למעשה דאס איז געווען די גאנצע זאך, און יעדער האט גערעסטעד די קעיס, און אי"ה מארגן צוויי אזייגער גייט זיין סאמעישן, סאמעישן דאס מיינט אז יעדער סאמט אפ זיין דאס, זיין מעשה, און נאכדעם וועט די דזשאדזש רולן, מסתם נישט מארגן ווייל דאס איז א שווערע זאך און מוז עס איבערגיין די וויקענד מיט אלעם, נעקסטע וואך וועט מען זעהן ווען מען שטעלט ארויף נאכאמאל זיין קעיס. כ'האב ענק נאכגעזאגט פון די תשובות ציץ אליעזר. וועגן ווערן פון א יונגל א מיידל און פון א מיידל א יונגל, ס'איז חלק י א און ס'איז סימן עיין ח, איז דא א גרויסער דאקטער דאקטער שוסהיים, ער פרעגט אים דריי זאכן, קודם כל צו מען מעג איבער מאכן פון א יונגל פאר א אויף א מיידל צו פון א מיידל אויף א יונגל, נאכדעם טאמער ס'איז שוין דא איינער וואס האט זיך שוין געמאכט אלע זאכן און מען דארף אים אראפ נעמען דעם גיד, ס'איז דאך א שאלה פון א דאורייתא צו מען מעג צו נישט, און נאכדעם פרעגט ער, איך וועל מיך זייער פרייען זאלסט מיר זאגן דיין חוות דעת, ווייל מ'ווייסט דאך נישט וויאזוי מה ילד יום. יעצט למעשה, ס'איז דא אין די גמרא א זאך ס'הייסט טומטום און אנדרוגינוס. ס'האט זיך אלע סימני זכרות און נקבות. דערציילט א איד אז ער איז אמאל געווען ביים קאשויער רב, איז אריינגעקומען א מאמע, ס'איז געבוירן ביי איר א טומטום, צו אן אנדרוגינוס. כ'ווייס נישט פונקטליך וויאזוי ס'איז געווען די שאלה. זי פרעגט וויאזוי זאל זי אים אויפציען, צו מיט האר אזוי ווי א מיידל, און צו זאל אים אויפציען אזוי ווי א יונגל, מיט א קאפל, מיט אלעם. האט ער זיך געגעבן א רוף אן וויאזוי די מאמע וויל. עניוועי, למעשה איז דא דא א גאנצע תשובה אין ציץ אליעזר. בקיצור, ס'איז זייער א לאנגע שווערע תשובה, ווייל איך וויל נישט אריינגיין גרעפיק אין די אלע זאכן, ווייל דאס איז נישט די מטרה פונעם האטליין, אבער ווער ס'וויל קען עס דארטן אליינס נאכקוקן, ברענגט צו שיינע תשובות פון חתם סופר חלק אבן העזר סימן קו. און ער ברענגט צו פון שאלות ותשובות בית יצחק חלק אבן העזר חלק א' סימן ל ו, ברענגט צו דעם חבצלת השרון טארנאפאלער רב חלק אבן העזר סימן י ב, און שאלות ותשובות תעלומות לב חלק ב' סימן ד אות ט ו. יעצט מען דארף נעמען דוד ראזענבערג פון קעמפ, ווען ר' חזקל רוט האט געשריבן א תשובה דער משוגענער האט אים געשפיגן אין פנים, ווער ביסטו? ביסטו א ראצער? גייסט מאכן איי מיט צוויבל און פאלאטשינטן פאר קינדער? ביסט א תלמיד חכם וואס דו זיצט און דו לערנסט? עניוועי, דארף מען זעהן אז דוד זאל נישט געוואויר ווערן ווען נישט וועט ער זיך נאך אנהייבן צו האמפערן מיטן ציץ אליעזר, און דערווייל העט זיין שוואגער דער עקר דער וואס האט נישט קיין קינדער, נישט ווייל ער האט זיך איבערגעדרייט, נאר ער איז א חזיר ער טאטשט בחורים, וואלנער הייסט ער. אבער על כל פנים, פארוואס ברענג איך דאס? איך וויל ענק זאגן זייער פשוט פארוואס איך ברענג עס. דער עולם וועט זאגן, אה, אונז האלט מען נאכנישט ביי דעם, אונז זעמער חסידיש, מיר זעמער צניעות'דיג. מען האלט מיר היינט ביי אלעם. חסידישער בן תורה, א שיין בערדל, געברענגט פינף קינדער אויף די וועלט, נאכדעם וואס בורא עולם האט אים געהאלפן, איבערגעלאזט א פרוי, פינף זיסע קינדער, און געווארן א נקבה. אונז האלט מען שוין היינט פונקט ווי דער גוי. יעצט, ס'איז געווען א גרויסער צדיק אין לאנדאן, דער צדיק האט געהייסן דער דעת שלום שאצער רבי, עס קומט פון אים ארויס א צוואה ממש אנבעליוועבל, שרייבט ער,

וירא שמים ומתנהג בחסידות, זקנו מגודל, א געהעריגע בארד, והניח תפילין דרבינו תם, וזהיר בתפילה. שרייבט ער אזוי אויף די סדר הלימוד וויאזוי ס'זאל זיין די לימוד מיט די קינדער, זאלן זיין די מבטא, די אויסרייד אזוי ווי אונז רעדן מיר, נאכדעם זאגט ער אז ס'זאל זיין נישט אין קיין שום אנדערע שפראך, און ביי די אסיפות זאל מען אויך רעדן א היימישן אידיש, דאס הייסט זשארגאן, נאכדעם זאגט ער אז דער רבי זאל אויך מיט זיי לערנען אביסל צו שרייבן לשון קודש און אידיש. נאכדעם זאגט ער די ברייתא ברענגט גדולה מלאכה שמחממת את בעליה, אזוי זאגט די גמרא, איז ס'איז אין מסכת קידושין. נאכדעם זאגט ער די מלמדים זאלן גיין מיט די קינדער. שווימען, שווימען, און ער זאל זיך אויכעט אויסלערנען צו שווימען, אזוי ווי די חזל האבן מחייב געווען א טאטן פארן זון, טענה'ט די גמרא מסכת קידושין דף כט. קיצור, די קינדער זאלן גיין מיט פאות און מיט ציצית און אן א טשופ. רבי'ן באקלאגט זיך אז ווי ער זעט א בחור. צו א יונגערמאן פון סאטמאר איז ער געשוירן מיט די בארד. רבי אהרן דאס איז שוין נישט קיין פראבלעם, זאלן זיך אפשערן אינגאנצן די בארד איז שוין אויך נישט קיין פראבלעם, ס'גייען דאך אלע מיט ריזיגע טשופעס, וואס איז מיט טווילן? ס'האמיר דאך אמאל געוויסט אז די חברה זענען א קרקפתא דלא מנח טווילן ווייל ס'איז א חציצה. רבי אהרן יור געטינג די מעסעדזש? א פיו יערס טו לעיט. יעצט זאגט ער אזוי, די רבנים און די אדמורים וואס ס'איז דא געווען דארט א קאמיטעי וואס זיי האבן געטיילט געלט פאר בעלי בתים פאר בני תורה, זיי האבן געזאגט מוסר וועל זיין נאר מענטשן יראי השם רובן וואס נוהג בחסידות, זקנו מגודל, פאות ראשו בגדיו ארוכים, ונולדים במדינת מזרח לא הנולד כאן במדינת המערב דאס מיינט אין ענגלאנד. כי הנולדים במדינת המערב הם כסומא שלא ראה מאורות מימיו כמימיו. נאכדעם זאגט ער בבית הכתבות, דאס הייסט אין די אפיסעס, לא יהיה נקבות רק זכרים שומרי תורה ומצוות. און דאס האט געשריבן דער הייליגער שאצער רבי אין תש"ג. שטעל דיר פאר ווען ער לעבט היינט וואס ער וואלט געשריבן. אז מיט זכרים טאר מען שוין אויך נישט מאכן קיין איסור יחוד. רבותי, איך האב באקומען א מורא'דיגע שלעכטע בשורה, קול נהי נשמע מציון, ס'דא א קול פון א געוויין פון ציון, איך שדדנו, וויאזוי האט מען אונז בארויבט? רבותי, נישט נאר מ'גראבט אויף טויטע די ביינער, ס'דא נאך א גרעסערע פראבלעם, ס'דא א. א האטליין וואס ס'לערנט אויס קינדער אז זיי זאלן זיין אפגעהיטן פון סעקשועל אביוז פון מלמדים פון מחנכים פון אייגענע טאטעס פון אייגענע ברידער און פון חברים פון רבנים פון גאוני הדור איז געגאנגען ב.

זיי זענען געגאנגען זיי האבן צוגעשפארט מיין האטליין פאר די אלע וואס זיי האבן אויף זייער טעלעפאון דעם ועד הרבנים ס'איז גארנישט עס העט זיך עפענען זייער שנעל אם ירצה השם ווייל אונז האמיר מסביר געווען אונז גיימיר נאכאמאל מסביר זיין פאר די מדינה אז דאס איז געמאכט צו פראטעקטן די רבנים זייער שייגעץ שטיק מען זאל נישט ארויסבאקומען וואסערע נואפים זיי זענען וואסערע חזירים זיי זענען וואס זיי האבן אלץ אפגעטוהן. און ס'איז קעגן געזעץ אז מ'זאל אפשפארן יענעמ'ס א אייטעם, און בפרט נאך אלע רעבעס מיט אלע רבנים מיט אלע זנאים, יעדער האט א גאנצן האטליין פונקטליך מסביר זיין ווען די רבי דאווענט, ווען ער שלאפט, ווען ער גייט אין בית כסא, ווילאנג ס'דויערט די סמייכענען, אלעס איז דארט דא, איז. איין די איינציגע זאך וואס איז א פראבלעם איז מיין האטליין, זארגטס ענק נישט ס'עט זיך עפענען, דא געוען איינער אשכנזי ער האט דא א גאנצן אן עקסטשעינדזש אויף טעלעפאונס, ער איז געגאנגען ער האט אפגעקאלט מיין האטליין דא אין אמעריקע אז מ'זאל עס צומאכן ווייל מ'עט מאכן א לאוסוט פאר די קאמפעני, האב איך אפגעקאלט די קאמפעני טאמער עפענסטו עס נישט אויף אין פינף מינוט וועל איך דיך איינזעצן ווייל דאס איז אגענסט פרידאם אוו ספיטש, דו טארסט עס נישט טון, האט ער עס שנעל געעפענט. סא אשכנזי האט געזעהן אז כ'האב געכאפט די גניבה האט ער זיך מורא געהאט ווייל דאס איז א פעדערל ווייעלעישן ווייל דאס איז קראס קאנטרי פון איין סטעיט צו די צווייטע סא בקיצור מען האט עס געמוזט עפענען די זעלבע אויך ווילאנג עטס האטס געפירט בנאמנות האטס נישט געוואלט ס'זאל ארויף גיין שמוציגע בילדער מיט אנדערע זאכן צו שמוציגע האטליינס דעמאלטס פארשטיי איך ענק אבער מאז טויג אויך שוין נישט און אויב אזוי טויגט ענק אויכעט נישט. איך וויל פרעגן א שאלה, פארוואס זאל קיינער נישט וויסן אז חזקאל טייטלבוים האט מזנה געווען מיט א שוועגערין, און פארוואס זאל מען נישט וויסן אז יענקל דויטש פון גבעת עפולה האט מזנה געווען מיט צוויי יונגעלעך און מיט צוויי מיידלעך, און פארוואס זאל מען נישט וויסן אז אויף ברלנד איז דא פינף פרויען וואס זיי זאגן אז האבן מזנה וואס ער האט זיי געצווינגען מזנה צו זיין, פארוואס זאל מען די אלע זאכן נישט וויסן, און אויף עזרא שיינבערג איז דא צוועלף. פרויען אז ער האט מזנה געווען פארוואס זאל מען דעס נישט וויסן דעס זאל נישט ארויסקומען און פארוואס זאלן ענקערע אלע זאכן וואס עטץ ווילטס מען זאל באגראבן דעם רעבן דעם רב דער האט דאס דער האט יענץ געטון דער האט מען רעדט פון שטותים מען רעדט נישט פון ערענסטע זאכן עטץ ווייסט זיך דער רעבע איז נישט אין די שיטה דער נעמט געלט די אלע באלאוניס וויל מיר אונז וויסן ביידע אונז וויל מיר וויסן ווער ס'איז מזנה און ווער ס'נעמט געלט פון די מדינה דעטס איט אונז וויל מיר וויסן ווער ס'גייט צום כותל און ווער ס'גייט קײן מוטער רחל, אונז װילן מיר דאס אלעס װיסן. סא, ס'צעך, ס'הײבט זיך יעצט אן, ס'עט ענק װערן פרײליך. שױן, דאס האב איך געװאלט זאגן. זאג איך א הספד, אױ, זעמיר באראבעװעט געװארן, װאס װעט זײן, װאס װעט זײן? איך װיל זאגן דעם עולם, טוטס װאס מ'האט אלע יארן געטון, האטס נאך א עקסטערן סעלפאון אין דער זײט, און דארט װעט עטץ קענען הערן לאקעל אלעס. קאסט נאך דרײַסיק שקל מײן שיעור, כ'מײן אז ס'איז ענק װערט. אײן מאל דאס טו היטן דײן קינד פון זנות, איז װערט א הונדערט מאל דרײַסיק, הונדערט טויזנט מאל דרייסיג. שוין, זייטס אלע געזונט און שטארק, האטס א גרינגן תענית און א גוטן אויספאסט, זאלטס האבן א צום קל, א צום קל, נישט די מעדיצין, א גרינגן פאסט, און מען זאל שוין אויספאסטן אז די אלע רשעים דרבנן וכל הרשעה כרגע תאבד זאלן אלע אונטערגיין מיט זייערע רשעות, און כלל ישראל זאל שוין אויסגעלייזט ווערן פון דעם גלות וואס די רבנים האבן אויף אונז ארויפגעלייגט. כל טוב.